ברוך השם י' אלול ה' תשל ז מסכת יבמות חמש עשרה נשים, ס'איז פארהאנען פופצן פרויען וואס זיי זענען אסור צו דעם מענטש אלס ערווה, פוטרות, װאָס זײ פּטרן צרותיהן וצרות צרותיהן, מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. מיר װעלן פריהער מסביר זײַן, אָדער בעסער געזאָגט, לערנען א פּסוק חומש אין רש י, װאָס איז די מצוה פון יבום. און מיר האָבן געליינט נעכטן אין תורה פרשת תצא, נעכטן האָט מען דאָך דאָס געליינט. דאס איז קאפיטל כ ה פסוק ה, שטייט אזוי, כי ישבו אחים יחדיו, אז זיי וועלן זיין ברידער צוזאמען, וואס מיינט מען שטענדיג ברידער זענען צוזאמען, נאר דער פסוק קומט מיר זאָגן אז דא רעדט מען אזעלכע ברידער וואס ביידע וואוינען צוזאמען, דאס הייסט, מיר וועלן ווייטער זען אין דער משנה ממעט זיין אפילו אשת אחיו שלא היה בעולמו, מיר וועלן עס שפעטער אריבערלאזן. ומת אחד מהם, און איינער פון זיי וועט שטארבן. פון דעם ווארט יחדיו זאגן מיר יחדיו. לערן איך אפ פון די ברידער פון יעקב ווען ס'שטייט אויכעט יחדיו, דארט ווערט דערמאנט דאס ווארט יחדיו זענען געווען ברידער פון איין טאטן נישט פון איין מאמע, דא שטייט אויך דערמאנט דאס ווארט יחדיו אז אויב ס'איז ברידער פון איין טאטן דאס הייסט ברידער לגבי די מצוה פון יבום, און וואס איז די מצוה אויב ומת אחד מהם אז איינער פון די ברידער וועט שטארבן, ובן אין לו. ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, נישט קיין אייניקלעך, ס'קען אמאל זיין קיין זון איז נישט דא, אבער עס איז דא א אייניקל, דעמאלט איז מען אויך פטור פון יבום, ובן אין לו מיינט מען ס'איז גארנישט נישט געבליבן פון אים. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, איז די פרוי, וואס דער מאן איר איז געשטארבן און ס'איז נישט געבליבן קיין קינדער טאר נישט חתונה האבן צו קיינעמען, יבמה יבא עליה, דער יבם דאס הייסט דער ברודער פון איר מאן זאל קומען אויף איר ולקחה לו לאשה ויבמה, ער זאל איר נעמען פאר א פרוי, כאטש מיר האבן דאך שטענדיג א כלל אז איינס פון די עריות איז דאך אשת אחיו, אז אויב ס'איז געשטארבן דער ברודער טאר מען נישט נעמען זיין פרוי, אויב ס'איז דא קינדער יש לו בנים, נישט בלויז מען טאר נישט נעמען, נאר ס'איז איינס פון די עריות ס'איז חייב כרת, אבער דא האט די תורה אוועקגעשטעלט א מצוה, ס'איז א מצוה אז דער ברודער זאל איר מייבם זיין. נאכדער שטייט נאך א פסוק, פסוק ז', ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, אויב ער וויל איר נישט נעמען פאר קיין פרוי, איז דא א מצוה פון חליצה, וואס איז דאס חליצה? ועלתה יבמתו השערה, די יבמה, יבמה ווערט אנגערופן די פרוי פון דעם געשטארבענעם, יבם ווערט שטענדיג אנגערופן דער ברודער וואס איז געבליבן לעבן. זאל זי גיין השערה, דער תרגום זאגט אויף השערה לתרע בית דינא, זאל גיין צו דעם טויער פון די בית דין, אל הזקנים, ואמרה, און די פרוי זאל זאגן, מאן יבמי, מיין יבם וויל נישט, להקים לאחיו שם בישראל, אויפשטעלן פאר זיין ברודער א נאמען אין די אידן, דאס הייסט ער וויל איר נישט מייבם זיין, לא אבה יבמי, ער וויל איר נישט מייבם זיין, וקראו לו זקני עירו, און מען רופט אים, ודברו אליו, מען רעדט צו אים, ועמד ואמר, און אז ער וועט שטיין און זאגן, לא חפצתי לקחתה, ער וויל איר נישט נעמען פאר א פרוי, ונגשה יבמתו אליו, זאל צוגיין די יבמה צו אים, לעיני הזקנים, צו די אויגן פון אלע זקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, זי זאל אויסטוהן א שוך פון זיין פוס, וירקה בפניו, זאל שפייען פאר אים, וענתה ואמרה, זאל הויך זאגן, ככה יעשה לאיש, אזוי ווערט געטוהן צו דעם מענטש, אשר לא יבנה את בית אחיו, ער וויל נישט בויען די הויז פון זיין ברודער, דעמאלט, נאך חליצה, מעג זי שוין חתונה האבן. האבן מיר דא געהאט אין דעם פסוק צוויי מצוות. אדער ס'דא א מצוה פון יבום אדער ס'דא א מצוה פון חליצה. שטעלט זיך דא א שאלה, מיר האבן טאקע געזאגט אז דעם איסור אשת אח במקום מצוות יבום האט די תורה מתיר געווען, דאס הייסט כאטש שטענדיג איז דאך דער דין אז אשת אח איז איינס פון די עריות, דאך ווען ער שטארבט אן קינדער האט די תורה געזאגט אז די ברידער מעגן נעמען זיין פרוי, ווי עט אבער זיין אז ס'עט אויף דער פרוי זיין א צווייטע איסור, אחוץ אשת אח איז רופט זיך אהן איז אויך דא א איסור ערווה, למשל ס'איז זיין טאכטער. ראובן מיט שמעון זענען צוויי ברידער. האט ראובן גענומען פאר א פרוי שמעון'ס טאכטער, דאס מעג מען נעמען, בת אחיו מעג מען נעמען, פארקערט טאר מען נישט נעמען, אז א פלימעניק זאל נעמען א פלימעניצע, דאס איז דאך די דודתו, דאס רופט זיך דאך אן איינס פון די עריות, נאר נעמען א פלימעניצע מעג מען נעמען, איז האט ער גענומען. ראובן האט גענומען די טאכטער פון שמעון פאר א פרוי, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער. זאגן מיר, שמעון קען איר נישט נעמען פאר קיין פרוי, פארוואס? ווייל ס'איז דאך זיין טאכטער. דאס איז א דבר פשוט, ווייל די מצוות עשה פון יבום איז נישט דוחה די לא תעשה וואס ווערט דערמאנט אין דער תורה פון בתו. נאר דא איז דא נאך א חידוש, אז איך האב אנגעכאפט איין ערוה פון בתו איז דא פופצן אזעלכע אופנים, עס פטר'ט אויך צרותיהן, צרותיהן הייסט אזוי, שמעון'ס טאכטער האט געהייסן שרה, און א חוץ דעם האט ראובן געהאט נאך א פרוי רבקה, רבקה איז נישט קיין שום משפחה מיט שמעון'ען. זאגן מיר, אזוי ווי דער שמעון קען נישט מייבם זיין שרה'ן פארוואס ווייל ס'איז זיין טאכטער, איז די זעלבע זאך די צרה, דאס ווארט צרה ווערט אנגערופן ווי עס ווערט דערמאנט אין אנפאנג שמואל, ביי חנה'ן מיט פנינה'ן, ווען איינער האט צוויי פרויען איז איינע רופט זיך אן א צרה צו דער אנדערער, זאגן מיר, טוט עס פטר'ן אז די רבקה דארף נישט בלויז מען טאר נישט מייבם זיין, נאר קיין חליצה דארף מען אויך נישט געבן, ווייל ס'איז דא א כלל, כל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה, אויב די תורה האט געזאגט אז מען דארף נישט מייבם זיין נעמען פאר קיין פרוי, דארף מען נישט געבן קיין חליצה. פון וואנען ווייסן מיר דאס? טאקע פארוואס שמעון קען נישט מייבם זיין שרה'ן פארשטיי איך, ווייל ס'איז דאך זיין טאכטער, אבער ראובן האט דאך געהאט נאך א פרוי, זאל ער מייבם זיין די צווייטע? נאר ס'שטייט אין דער תורה ואישה אל אחותה, דאס שטייט נישט ביי יבום, דאס שטייט אין דער פרשה פון עריות, ואישה אל אחותה לא תקח לצרור, אז דו האסט א פרוי, למשל רחל, טארסטו נישט נעמען אויך פאר א פרוי איהר שוועסטער לאה, לא תקח לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה, א כל זמן רחל לעבט טארסטו נישט נעמען לאה'ן פאר א פרוי, אז רחל איז געשטארבן מעגסטו נעמען איהר שוועסטער, אלע עריות. זענען אסור אלעמאל, אפילו לאחר מיתה, למשל כלתו, א שנור, און ווי העט זיין אז דער זון האט איר געגט, צי דער זון איז געשטארבן, איז אויך דא דער איסור פון כלתו, ביי אלע עריות איז אזוי, נאר די ערוה פון אחות אשה איז דווקא אסור ווען ביידע שוועסטער לעבן, איז דא אין דעם פסוק א איבריגע ווארט,

אפילו דעמאלט ווען ס'דא די מצוה פון יבמה יבא עליה, איז דעמאלט זאג איך דאך אויכעט אשה אל אחותה לא תקח. איז דאך אין אמת'ן אז מ'טאר נישט נעמען די שוועסטער? למשל, ראובן און שמעון האבן געהאט צוויי שוועסטער פאר פרויען, רחל האט איינער געהאט און איינער לאה, אַז רחלס מאַן ראובֿן איז געשטאָרבן, אַז שמעון טאָר נישט מייבם זײַן רחלען, דאָס װײס איך דאָך אַלײן, ס'איז דאָך דאָ דער איסור פֿון אחות אשה. נאָר דער פּסוק קומט מיר דערצײלן אױף דעם לצרור, אַז נישט בלױז דו טאָרסט נישט נעמען די שװעסטער פֿון דער פֿרױ, נאָר אױב ראובֿן האָט געהאַט נאָך אַ פֿרױ, װאָס די פֿרױ באַלאַנגט זיך, איז דאך נישט קיין שום ערוה צו דיר, נאר דאס אליין וואס זי איז צרת ערוה, דאס טוט איר אויכעט פטר'ן. דאס ווייס איך פון דעם ווארט לצרור. איז דער עליה איז מיר מגלה אז דער לצרור רעדט זיך ביי דעם אופן פון יבום. איז אין אמת'ן האט די תורה געדארפן שרייבן לצור, ווייל אין דער תורה שטייט לצרור. לערן איך אפ א נייעם דין. צרת צרה, וועלן מיר פארשטיין וואס איז דאס צרת צרה. ראובן און שמעון, צוויי ברידער, שמעון האט געהאט א טאכטער שרה, האט ראובן גענומען שרה'ן פאר א פרוי. ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און ראובן האט געהאט נאך א פרוי רבקה, זאגן מיר אזוי ווי שרה איז פטור פון חליצה פון יבום, אזוי איז רבקה אויכעט פטור. דאס איז גערעדט געווארן אז דער ראובן האט איבערגעלאזט נאר איין ברודער, נאר שמעון, ווי העט אבער זיין אז ס'איז געווען ראובן, שמעון, לוי, יהודה? איז אמת איז די פרוי נישט פטור פון חליצה פון יבום, טאקע שמעון קען נישט אבער עס ליגט א חיוב אויף וועמען? אויף לוי. איז געגאנגען לוי, וואס דארף לוי מייבם זיין? מייבם איז מייבם נאר איין פרוי, האט ער א ברירה מייבם צו זיין שרה שמעון'ס טאכטער, און ער האט א ברירה מייבם צו זיין רבקה. וועלכע ער וויל קאָן ער נעמען. איז ער געגאַנגען און ער האָט מייבם געווען רבקהן די צרה. און אַ חוץ דעם האָט לוי געהאַט נאָך אַ פרוי וואָס ס'הייסט רחל. איז די רבקה קער זיך גאָרנישט ניט אָן מיט שמעונען, און רחל קער זיך אַוודאי ניט אָן מיט שמעונען. נאר מיר זאגן אזוי, ווייל דעמאלט ווען ראובן איז געשטארבן האט איז זי דאך געווען אט די רבקה א צרה פון וועמען? פון בתו, פון זיין טאכטער, באקומט זי שוין א דין ערווה, איז רבקה ווערט זיך אויך אנגערופן א ערווה, נאר די נאמען פון דער ערווה הייסט צרת ערווה, און דיע צרת ערווה, דיע רבקה, טוט שוין פטר'ן. רחל'ן אויכעט. ווי וועט זיין אז ס'איז דא נאך א ברודער יהודה, און דער יהודה האט געגאנגען און האט מייבם געווען נישט רבקה'ן נאר האט מייבם געווען רחל'ן, רחל רופט זיך דאך אן צרת צרה, און א חוץ דעם האט יהודה געהאט נאך א פרוי לאה, זאגן מיר אז דיע ווייל איז דאך געווען אסור אויף שמעונ'ן מכח דעם דין צרת ערווה טוט זי שוין די צרת צרה אזוי פטר'ן. דאס איז די טייטש אין דער משנה, חמש עשרה נשים, פופצן פרויען איז דא מציאות'ן וואס פוטרות, וואס זיי טוען פטר'ן צרותיהן, די צרות.

יעצט גייט די משנה אויסרעכענען די פופצן עריות בתו אז ס'פאלט אים ליבום זיין טאכטער, ווי מיר האבן פריער געזאגט דעם משל אז די טאכטער פון שמעונ'ען האט חתונה געהאט צו ראובענ'ען און ראובן געשטארבן אן קינדער, ובת בתו, אדער שמעון'ס א אייניקל האט חתונה געהאט צו ראובן און איז געשטארבן אן קינדער, ובת בנו, אדער אויך א אייניקל נאר דורך א זון. דאס ווערט דערמאנט באזונדער ווייל אין דער תורה ווערט אויך דערמאנט באזונדער ערות בת בנך או בת בתך. ס'כאפט א חילוק לגבי חטאות'ן בשוגג. האבן מיר שוין וויפיל עריות? דריי. יעצט בת אשתו, די טאכטער פון זיין פרוי, ובת בנה, און די טאכטער פון דער זון פון זיין פרוי ובת בתה. וואס איז דער חילוק פון בתו ובת בתו און בת בנו צו בת אשתו ובת בנה און בת בתה? ס'איז אזוי די תורה, ווען די תורה זאגט אשה ובתה ווערט דארט דערמאנט דאס לשון לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה. ווערט נישט דערמאנט צי ס'איז זיין טאכטער צי ס'איז נישט זיין טאכטער, דער איסור איז פון ערבות איש את בתו, אפילו ס'איז נישט זיין טאכטער, ווער רעדט נאך אז ס'איז זיין טאכטער, און אין אמת'ן אין דעם כלל פון ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ליגט נאך דריי עריות וואס ווערן באלד דערמאנט אין דער משנה חמותו, די שוויגער מדריל'ע, דאס איז דאך ערוות אישה ובתה, ואם חמותו, דאס איז דאך אישה ובת בתה, ואם חמיו, דאס איז דאך אישה ובת בנה. נו וואזשע מיינט מען דער בתו ובת בתו ובת בנו? ווי מיר האבן עס געלערנט אין חגיגה דף י א עמוד ב. דא מיינט מען צו זיין טאכטער וועלכע זי איז געבוירן געווארן באיסור נישט דורך קידושין, אז ער האט מזנה געווען מיט א פרוי און זי האט געבוירן א טאכטער, און די טאכטער האט חתונה געהאט צו זיינס א ברודער, ווייל אין דעם פסוק וואו עס ווערט דערמאנט ערוות בת בנך או בת בתך, דארט ווערט נישט דערמאנט דאס לשון אישה. אין דעם וואו ס'שטייט דאס לשון אישה מיינט מען על ידי קידושין איז דאס א באזונדערע ערוה, האבן מיר דא שוין ניין עריות וואס איז דא מיט א סדר דאס איז זיין קרובישאפט בתו ובת בתו ובת בנו דאס איז דריי. א דור נידריגער, יעצט ווידער בת אשתו בת בנה בת בתה, דאס איז דאך דריי דורות למטה שפעטערדיגע, און אויכעט פון זיין פרוי, און ממילא דערמאנט ער שוין דאס אויך בת אשתו, ובת בנה ובת בתה דערמאנט ער שוין חמותו ואם חמותו ואם חמיו, ווייל דאס ליגט דאך שוין אין דעם כלל פון בת בתה ובת בנה, אין אמת'ן איז דא איין און צוואנציג עריות אין דער תורה, נאר ס'איז דא אזעלכע עריות וואס ס'קענען קיינמאל נישט פאלן ליבום. למשל, אחות אביו איז איינס פון די ערוות. ווי קען אחות אביו פאלן ליבום? די מצוה פון יבום איז דאך אז ס'איז צוויי ברידער פון איין טאטן. אויב ס'איז צו אים דער איסור אחות אביו, האט דאך דער ברידער זיינער אויך נישט געקאנט נעמען. דאס וועט זיין אין ענדע פרק א משנה אז ס'איז דא זעקס עריות וואס די עריות קענען קיינמאל נישט פאלן ליבום. אבער די פופצן עריות קענען פאלן ליבום, די אלע וואס מיר האבן אויסגערעכנט ביז יעצט איז דאך די מציאות זייער א לייכטע מציאות. יעצט גיי מיר צו אחותו, זיין שוועסטער, מאמו, פון זיין מאמע. גיט א קוק, ראובן און שמעון זענען ברידער פון איין טאטן, נישט פון איין מאמע. און שמעון האט א שוועסטער, וואס איז א שוועסטער צו אים נאר פון איין מאמע, נישט פון איין טאטן, איז דאך שמעון'ס שוועסטער צו ראובנ'ען נישט קיין משפחה. איז געגאנגען ראובן, וואס ראובן איז א ברודער פון איין טאטן מיט שמעון'ען, און ער האט גענומען שמעון'ס שוועסטער, וואס איז צו אים א שוועסטער פון איין מאמע. און ער ראובן איז געשטארבן אן קינדער, פאלט יעצט ליבום פאר שמעונ'ען, זיינס א שוועסטער פון זיין מאמע, ואחות אמו, ס'איז געפאלן ליבום צו אים די שוועסטער פון זיין מאמע, אזוי איז אויך איינפאך. ראובן און שמעון זענען ברידער נאר פון איין טאטן, נישט פון איין מאמע. מעג ראובן נעמען די שוועסטער פון שמעון'ס מאמע. ואחות אשתו, דאס איז דאך איינפאך אחות אשתו. ראובן און שמעון. זיי האלטן צוויי שוועסטער, ראובן האלט רחל'ן און שמעון האלט לאה'ן, און איינער פון זיי איז געשטארבן, אויב ער וועט יעצט מייבם זיין, וועט ער דאך האבן צוויי שוועסטער, און מיר האבן דאך פריער דערמאנט אז דער עיקר לימוד אז טוט פטר'ן צרתה, דאס טו איך דאך אפלערנען פון דעם פסוק וואס שטייט ביי אחות אשתו, ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, לגלות ערותה עליה בחייה. ואשת אחיו מאמו. שמעון האט א ברודער פון איין מאמע. איז דער שמעון'ס ברודער האט חתונה געהאט. נאכער איז ער געשטארבן, איבערגעלאזט קינדער, ס'איז נישט נוגע, ער האט איר גע'גט, ראובן מעג איר נעמען, ער איז טאקע ראובן מיט שמעונ'ן א ברודער, אבער איז דאך מיט אים א ברודער נאר פון איין מאמע, איז דאס וואס שמעון האט א ברודער. ראובן מיט שמעון איז פון איין טאטן, אבער שמעון האט נאך א ברודער פון איין מאמען, איז דאך דער ברודער געהער זיך גארנישט אן מיט ראובנען, ווער רעדט נאך די פרוי פון זיין ברודער געהער זיך גארנישט אן. אזוי ווי ס'איז געשטארבן שמעון'ס ברודער פון איין מאמען, איז געגאנגען ראובן און ער האט זי גענומען פאר א פרוי. נאכער אז ראובן איז געשטארבן אן קינדער. פאלט זי יעצט פאר שמעונ'ען, שמעון קען איר נישט נעמען ווייל עס איז דאך דא דער איסור פון אשת אחיו מאמו, און אשת אחיו מאמו דאס איז איינס פון די ערוות. ביז אהער האבן מיר געהאט דרייצן עריות, יעצט וואס מיר האבן דערמאנט גלייך אין פסוק כי ישבו אחים יחדיו, וואס איך האב געזאגט אשת אחיו שלא היה בעולמו, די פערצעטע ערוה איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, פאמעלעך, ראובן, האט געהאט א פרוי, זי האט געהייסן רחל. ראובן איז געשטארבן אן קינדער. נאכער איז געבוירן געווארן נאך א ברודער, מיר זאגן ווי רשי זאגט דעם משל, וואס ער הייסט לוי. ווען איז לוי געבוירן געווארן? נאכדעם ווי ראובן איז געשטארבן. איז אויף לע לוי קען איר נישט מייבם זיין, ווייל אין דער תורה שטייט דאך ווען גיב איך דיר די מצוה פון יבום כי ישבו אחים, א וואס איז די טייטש כי ישבו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם, איז אויב דער לוי קען איר נישט מייבם זיין איז זי ביי אים געווארן א ערוה, דער נאמען פון דער ערוה איז ווי שטענדיג אשת אח איז אסור. איז יעצט געגאנגען שמעון, און שמעון האט מייבם געווען, שמעון איז דאך שוין געווען געוואוינט צוזאמען מיט ראובנען, האט שמעון מייבם געווען די רחל, און דער שמעון האט געהאט נאך א פרוי לאה, אז דער שמעון שטארבט אן קינדער, זאגן מיר, אזוי ווי די רחל קען דאך דער לוי נישט מייבם זיין, פארוואס? ווייל ס'איז דאך אשת אחיו, די פרוי פון ראובנען. וואס ער איז נישט געווען מיט אים צוזאמען בעולמו, קען ער נישט מייבם זיין אפילו די צווייטע פרוי וואס שמעון האט, לאה, וואס ער איז דאך געווען מיט אים צוזאמען. די פיפצעטע ערוה איז, וכלותו. די שנור שמעון'ס א זוהן איז געשטארבן, איז די שנור מעג חתונה האבן צו ראובן'ען? די שנור פון ברודער איז דאך צו אים נישט קיין שום איסור, ראובן און שמעון'ען זענען צוויי ברידער, שמעון האט חתונה געמאכט א זוהן. און דער זון שמעון'ס איז געשטארבן, איז געבליבן די שנור, כאטש דער זון לעבט שוין נישט, אבער דער איסור פון כלתו איז שטענדיג פארהאנען אפילו לאחר מיתה אויך, איז געגאנגען ראובן און ער האט מייבם געווען, ראובן נישט מייבם געווען, ער האט גענומען די שנור, ער מעג איר נעמען, און ער האט געהאט נאך א פרוי דער ראובן.

כדתני סיפא, ווי די משנה איז מפורש ביי דער ענדע, שאם היתה אחת מהן נשואה לאחיו, אויב איינע פון די ערוות איז האט חתונה געהאט צום ברודער, למשל שמעון'ס טאכטער האט חתונה געהאט צו ראובענען, וועל איז איז דאך אז ער פאלט אז ראובן איז געשטארבן. איז זי דאך די טאכטער צו אים א ערווה, ולו אשה אחרת, דער ראובן האט געהאט נאך א פרוי, ומת בלא בנים, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, זאגן מיר אז דער שמעון קען נישט בלויז מייבם זיין זיין טאכטער, נאר די צווייטע אויך ניט, שתיהן פטורות, ביידע זענען פטור, וטעמא יליף בגמרא, לכאורה פארשטיי איך פארוואס די ערווה קען מען נישט. מייבם זיין ווייל ס'איז א ערווה, אבער די צווייטע איז דאך צו אים א פרעמדע, די גמרא זאגט דעם טעם פארוואס די צרה איז אסור. יעצט ווערט דערמאנט אין דער משנה נאך א דין, וצרות צרותיהן עד סוף העולם, דאס הייסט צו דער ערווה איז זי נישט קיין צרה, נאר ס'איז א ערווה, ס'איז א צרה צו דער צרה. ובמתניתין מפרש די משנה וועט עס ערקלערן. חמותו, ווי קען זיין פאלן ליבום די שוויגער זי איז דאך א אשת איש, זאגט רש"י, שמת בעלה, איר מאן איז געשטארבן, ונשא אחיו, און זיין ברודער האט איר מיט איר חתונה געהאט, ומת בלא בנים, ואם חמותו, ואם חמיו, שתיהן אסורות לו משום ערווה, ביידע זענען אסור צו אים משום ערווה, ווייל אין דער תורה, בפירוש ווערט אין דער תורה נאר דערמאנט אין פסוק

פון די עונשים, דער פסוק ווערט דערמאנט אין אחרי, דארט ווי עס רעדט זיך פון די אזהרות, שטייט אין פסוק, ערות אשה ובתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת בתה, האט די תורה גע'אסר'ט צו נעמען א פרוי מיט איהר אייניקל, צי ס'איז איהר'ס א אייניקל, איהר'ס פון א זון, צי פון א טאכטער. ויש בכלל זה, ליגט דאך שוין אין דעם כלל אויכעט, חמותו, ואם חמותו ואם חמיו, חמותו ליגט אין כלל פון אשה ובתה, אם חמותו ליגט אין כלל פון בת בתה, און אם חמיו ליגט אין כלל פון בת בנה, ועיין כדמפורש באלו הן הנשרפין. זאגט דער רש"י ובתו דהכא, דאס די ערשטע פון די פופצן ווערט דא דערמאנט בתו, דאס מיינט מען ביי בתו מאנוסתו קאמר, אז איז זיין טאכטער געבוירן געווארן נישט דורך קידושין, נאר זי איז געבוירן געווארן דורך זנות. וכן די זעלבע זאך בת בתו ובת בנו, מיינט מען אויך אז זי איז געבוירן געווארן נישט דורך קידושין. פארוואס? דאילו בתו מאשתו, אויב ס'איז זיין טאכטער פון זיין פרוי, היינו בת אשתו, איז דאך עס אין בת אשתו, אז ס'איז זיין טאכטער איז דאך עס זיין פרוי'ס אויך א טאכטער, דכיון דכתב פאר די תורה האט געשריבן, אשה ובתה, אין פסוק שטייט ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה, איז דאך שוין איז דאך לא שנא ממנו איז דאך נישט קיין חילוק צי די טאכטער איז געבוירן געווארן פון אים לא שנא מאיש אחר, שטענדיג איז דאך דאס אשה ובתה. אבל בתו מאנוסתו לא ילפי לה מהכא, אויב די טאכטער איז געבוירן געווארן דורך זנות, לערן איך נישט אפ פון דעם פסוק, דאשה, ס'ווארט אשה, על ידי קידושין משמע, דאס ווייזט אויס דורך קידושין שהיא אישות, אז איז געווען זיין פרוי, און פון וואנען ווייס איך טאקע דעם דין אז ס'איז אסור מאנוסתו, מיר זאגן דאך אז אין דעם פסוק ערות אשה ובתה רעדט זיך נאר דורך קידושין. ומקרא אחרינא נפקא כדמפורש בגמרא, די גמרא זאגט ווייטער אז דארטן ווי דאס איז מאנוסתו, ווייס איך עס טאקע נישט פון דעם פסוק נאר פון א צווייטן פסוק, ס'איז דא א צווייטע פסוק ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה, איז פון דארט ווייס איך נאך אויך נישט בתו, ווייל בפירוש ווערט דארט נאר דערמאנט בת בנך או בת בתך, און בתו האבן מיר דאך געלערנט אין חגיגה דף י"א עמוד ב אז מען לערנט אפ הנה הנה לאיסורא, און זמה זמה לערנט מען אפ לשריפה. אחותו מאימו, דיין שוועסטער פון איין מאמע, שנשאת, זי האט חתונה געהאט, לאחיו מאביו, צו זיין ברודער וואס איז געווען זיין ברודער נאר פון איין טאטע, ומת, און דער ברודער איז געשטארבן, וכן אחות אמו, די שוועסטער פון זיין מאמען, שנשאת האט איר גענומען אחיו מאביו. איי לכאורה וואס דארף ער זאגן דעם די אחותו מאימו, זאל ער זאגן אחותו מאביו, ס'איז א שוועסטער נאר פון איין טאטן, און זי האט חתונה געהאט צו א ברודער וואס דער ברודער איז פון אים נאר פון איין מאמע, פארוואס דערמאנט ער ביי די אלע ביידע זאכן אחותו מאימו אחות אמו, זאל ער זאגן אחותו מאביו, און צו וועמען האט זי חתונה געהאט, צו זיינס א ברודער פון איין מאמע. זאגט דער רשי, ער מוז אזוי זאגן, שאין חיוב יבום, דער חיוב יבום איז נישט פארהאנען, אלא באחיו מן האב, דווקא ער איז זיין ברודער פון איין טאטן. דכתיב שטייט אין פסוק, כי ישבו אחים יחדיו. ביי יבום שטייט כי ישבו אחים יחדיו, וילפינן, לערן איך אפ אחוה אחוה מבני יעקב, מה להלן אזוי ווי ביי די בני יעקב מן האב אף על פי שאין מן האם, זיי הייסן ברידער כאטש זיי זענען פון איין טאטן נישט פון איין מאמען, הכא נמי די זעלבע זאך דא אויכעט לא שנא דא שטייט כי ישבו אחים יחדיו מיינט מען מן אב ולא מן אם. ברידער, רשי גייט דא זאגן נאך א זאך, לכאורה קען איך זאגן אז ווען הייסט ברידער דווקא ס'איז סיי מן האב און סיי מן האם, ואשת אחיו מאימו די פרוי פון זיין ברודער פון איין מאמען, איז עס דאך נישט געפאלן ליבום, ווייל פון איין מאמען פאלט מען דאך נישט ליבום, נאר שמת, זיין ברודער פון איין מאמען איז געשטארבן, ונשאה, האט זי חתונה געהאט, האט איר גענומען אחיו מאביו, שהיתה נכרית אצלו, צו אים איז זי געווען א פרעמדע, ומת בלא בנים. ער איז געשטארבן אן קינדער, ונפלה לפני יבם זה ליבום. זי געפאלן פאר דעם יבם אז ער זאל מייבם זיין, איז דעמאלט דער דין אסורה לו, איז ער אסר פאר אים, פארוואס איז ער אסר פאר אים, לפי שהיתה, זי איז דאך געווען אשת אחיו מאימו תחילה, אה יעצט איז ער דאך מעהר נישט אשת אחיו מאימו, יעצט איז ער דאך אשת אחיו מאביו, זאל זי יעצט פאלן ליבום, זאגט דער רשי, ואסורה לו עולמית, דער איסר פון אשת אחיו, כאטש ר'איז א ברודער נאר פון איין מאמע, איז דער איסר אייביג, דכתיב שטייט אין פסוק ערוות אשת אחיך, ודרשינן בפרק הבא על יבמתו, אחיך מיינט מען בין מן האב בין מן האם, דאס הייסט רשי וויל דא נאך באווארענען, פריער האט מען דאך געזאגט קרובישאפט איז פון טאטן, אבער לגבי דעם איסר פון אשת אח איז דא אפילו ס'איז נאר פון איין מאמען. ואשת אחיו שלא היה בעולמו, כגון צום ביישפיל ראובן שמת בלא בנים, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, ונולד לו אח, ס'איז אים געבוירן געווארן א ברודער לאחר מיתה. ושמו לוי און דער נאמען איז לוי איז דער לוי קען איר נישט מייבם זיין ווייל עס שטייט דאך כי ישבו אז ס'זאל זיין ישיבה אחת בעולם ועמד שמעון איז שמעון אויפגעשטאנען אבער דא רעדט מען אז ס'איז געווען א דריטער ברודער דעמאלט אז ס'איז דא שמעון, שמעון האט יא געלעבט מיט ראובן צוזאמען. איז זי דאך געווען זקוק צו וועמען? צו שמעונ'ען. איז געג אויפגעשטאנען שמעון ויבם אשתו, ער האט מייבם געווען די פרוי, ולו אישה אחרת, און ער האט געהאט א צווייטע פרוי, און מת בלא בנים, געשטארבן אן קינדער, דער, שמעון. ונפלו שתיהם לפני לוי, און דער, לוי מיט שמעונ'ען, זענען דאך געווען ביידע צוזאמען אויף דער וועלט. דאך זאגן מיר שתיהן פטורות, ביידע זענען פטור, לפי, ווייל שאשת ראובן שנישאת לשמעון, די פרוי פון ראובן וואס האט חתונה געהאט צו שמעונ'ן, אסורה ללוי, איז דאך אסור צו לוי'ן, אז אויב ס'נישט געווען די מצוה פון יבום, בלייבט דאך דער איסור פון אשת אח שלא במקום מצוה. וענוש כרת עליה, עס קומט כרת לפי שאשת אח בכרת כשאר עריות, אשת אח אין אמת'ן דא דער איסור כרת ווי אלע עריות שבפרשה, דכסיב בכולהו ביי אלע עריות שטייט כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, דער וואס וועט טון די אלע נישט ריכטיגע זאכן ונכרתו, נאר וואס דען? ובמקום מצוות יבום, דארט וואו ס'דא א מצוות יבום, כשמת בלא בנים, ווען ער איז געשטארבן אן קינדער, שרי רחמנא האט די תורה מתיר געווען, איז יעצט ואשת אחיו שלא היה בעולמו, די פרוי פון זיין ברודער וואס איז נישט געווען מיט אים אין צוזאמען, שמת, דער ראובן איז געשטארבן קודם לידתו, איידער דער לוי איז געבוירן געווארן. לא שרא ליה האט די תורה נישט מתיר געווען, דכתיב שטייט דאך. כי ישבו אחים יחדיו, שהיתה להם ישיבה אחת בעולם, אז האבן געהאט צוזאמען זענען זיי געווען אויף דער וועלט, ממילא בלייבט אויף אים נאך דער איסור אז ס'איז שלא במקום מצוה, איז דאך דא דער איסור פון אשת אח. והילכך משמת ראובן, ווען ראובן איז געשטארבן, נאסרה על לוי איסור עולם, איז די פרוי פון ראובן געווארן גע'אסר'ט אויף לוי'ן א אייביגער איסור, כאשת אח שיש לה בנים, אזוי ווי אשת אח שיש לה בנים איז דא א איסור כרת איז דא געווארן דאס גז ל ואפילו עכשיו אפילו יעצט שנפלה לפניו יעצט איז דאך געפאלן פאר אים פאר לוי'ן מכח נישואי אחיו שמעון ווי פון שמעונ'ען שהיה בעולמו לוי מיט שמעונ'ען איז דאך יא געווען אויף דער וועלט אסורה עליו בשביל ראובן איז זי אסור צוליב דעם ווייל זי איז געווארן גע'אסר'ט אין דער צייט ווען ראובן איז געשטארבן. דאס ווייסן מיר פארוואס ער טאר נישט נעמען דער לוי אשת ראובן. יעצט, וכשם שהיא אסורה לו, אזוי ווי אשת ראובן, כאטש זי פאלט יעצט פון שמעונ'ען, איז זי אסור צו לוי'ן, כך צרתה. וואס מיינט מען דאס צרתה? אשת שמעון אחרת, שמעון האט געהאט א צווייטע פרוי, אסורה איז אויך אסור. דילפינן לקמן, מיר לערנען ווייטער אראפ על כל העריות די אלע עריות העומדות עליו בכרת וואס זענען דא אויף דעם יבם מיט דעם איסור כרת שנפלו לפניו ליבום ס'איז געפאלן ליבום אים צוזאמען מיט נאך א פרוי כאטש די אנדערע פרוי איז נישט אסור אויף אים ששתיהן פטורות זענען ביידע פטור. און אויב ביידע זענען פטור, בלייבט דאך שוין אויף דער צרה אויכעט דער איסור אשת אח, ממילא ווערט דאך שוין די צרה אויך א ערווה, אלס אשת אח שלא במקום מצוה, איז די צרת צרותיהן ווייטער אויכעט. וימ. נאר סאנרא האט זי גענומען אן איסור כרת. שמאחר שפטרן הכתוב, אז דער פסוק זאגט אז די ערווה פטר'ט די צרה, קען ער דאך נישט נעמען די צרה, עומדת עליו, שטייט די צרה אויף אים, באיסור אשת אח שיש לה בנים. וכלתו, די לעצטע פון די פופצן איז זיין שנור. זיין שנור טאר ער דאך בכלל נישט נעמען, זי איז דאך א אשת איש. נו זשע, ווי קומט זי אז זי זאל פאלן צו אים ליבום? שמת בנו, דער זון איז געשטאָרבן, ונשאה אחיו, און זיין ברודער פון איין טאַטן האָט איר גענומען, און צו אים איז זי דאָך מותר, פאַלט זי יעצט ליבום, אַי, דער זון לעבט דאָך שוין נישט, נאָר כלתו אסורה לו לעולם, די שנור איז אסור אַלעמאָל, ואפילו לאחר מיתת בנו, אַפילו נאָכדעם ווי דער זון שטאַרבט, איז אויך דאָ דער איסור פון כלתו. יעצט גיי מיר צו צו דער משנה, די דריטע שורה, זאגט די משנה נאך א זאך, אמאל קען זיין א אופן אז מיט צרת ערווה איז דא א חיוב מייבם צו זיין, ווי אזוי? וכולן די אלע עריות אם מתו אז די ערווה איז געשטארבן פאר דעם ברודער, למשל ראובן האט געהאט פאר א פרוי שמעון'ס טאכטער, און ראובן האט געהאט נאך א פרוי, נאכער איז געשטארבן שמעון'ס טאכטער, נאכער איז געשטארבן ראובן. קומט דאך אויס יעצט אז ווען זי פאלט ליובם איז דאך די ראובן'ס פרוי נישט קיין צרת ערווה, ווייל די ערווה איז דאך געשטארבן פאר ראובן'ען, דאס הייסט מעשה. או וודאי מיאנה. איז ווארט מיען איז די טייטש מען וויל נישט. ס'דא א דין, א טאטע האט רעכט מקדש צו זיין זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה, מדין תורה. מ'לערנט אפ פון פסוק את בתי נתתי לאיש הזה, אז ווען זי איז א קטנה קען דער טאטע נעמען פאר איר קידושין. איז אויב דער טאטע האט איר מקדש געווען. זענען די קידושין קידושי תורה, און אויב דער מאן וויל איר גט'ן, מוז ער איר געבן א גט מדין תורה. ס'איז דא א צווייטע סארט קידושי קטנה וואס זענען נאר מדרבנן, למשל אז אויב זי האט נישט קיין טאטן, און האבן די חכמים געפונען פאר נויטיג צוליב אנדערע ערטער ס'זאל זיין ווער עס זאל אויף איר אויפפאסן, האבן די חכמים מתקן געווען, אז מען קען איר מקדש זיין, און די קידושין זענען נאר דרבנן, דעמאלט ווען זי ווערט א גדולה און זי באשטייט צו וואוינען מיט דעם מאן, דעמאלט ווערט עס קידושין מדין תורה, איז אין דעם מאמענט ווען זי ווערט א גדולה אז זי זאגט זי וויל נישט וואוינען מיט דעם מאן, איז זי עוקר רייסט זי ארויס די קידושין למפרע. אז די קידושין פון פריער זענען נישט געווען קיין קידושין, ממילא דארף זי נישט האבן קיין גט. ווען טרעפט מען דעם פאל? טרעפט מען דעם פאל ביי א יתומה, אז זי האט נישט געהאט קיין פאטער, איז דעמאלט קען זיין די מציאות מיאון. אבער לאמיר נאר זעהן דא ביי אונז אין דער משנה רעדט זיך דאך דא בתו, זיין טאכטער, אויב ווידער ס'איז זיין טאכטער וויאזוי איז פארהאנען אין דעם קידושין דרבנן, דער טאטע נעמט דאך די קידושין פאר איר, נאר ס'קען אבער זיין אמאל אזא מציאות אויכעט, למשל ווען דער טאטע האט גענומען פאר איר קידושין איז געווארן די קידושין דין תורה. נאכער האט איר דער מאן גע'גט, איז אויב דער מאן האט איר גע'גט, גייט זי נישט מעהר צוריק צו דעם רשות פון טאטן, אז דער טאטע זאל האבן רעכט צו איר נעמען נאכאמאל קידושין, דא אויך, זי ווערט אנגערופן מיט דעם נאמען יתומה בחיי האב, זי איז ווי א יתומה, אזוי ווי ביי א יתומה איז דא קידושין דרבנן, איז ביי איר אויך דא קידושין דרבנן בחיי האב. איז דאס וואס שטייט דא אין די משנה בתו רעדט זיך, דארף זיך זאגן איז רעדט זיך אין אזיין פאל. איז געווען די מיאון איז געווען איידער איר מאן איז געשטארבן און אז מיר זאגן מיאון טוט אויסרייסן למפרע איז זי דאך נישט געוועזן קיין צרת ערווה. או נתגרשו, אדער די ערווה געווארן גע'גט או, אדער, שנמצאו איילוניות. די ערווה איז געווארן געפונען איילונית איז ווארט איל איז די טייטש א זכר פון שעפסן ווערט אנגערופן איל, איילונית איז אויך פון דעם ווארט, איילונית הייסט א פרוי וועלכע קען נישט געבוירן קיין קינדער איז ממילא איז די קידושין דא רעדט זיך לא הכיר בה איז די קידושין וואס דער ברודער וואס דער מאן האט געהאט אין איר איז געוועזן קידושי טעות און אויב ס'איז געוועזן קדושי טעות, איז זי דאך נישט געווען קיין צרת ערווה, איז דעמאלט די דין צרותיהן מותרות, און נישט די טייטש איז מען מעג מייבם זיין די צרה, נאר ס'ליגט א חיוב, ווייל דעמאלט איז דאך די צרה זקוק ליבום, אדער יבום אדער חליצה. ואי אתה יכול לומר, דו קאנסט נישט זאגן ביי חמותו, ביי אם חמותו, ביי די שוויגער, די מוטער פון די שוויגער, ביי אם חמיו, שנמצאו איילוניות, דאס קאנסט דאך נישט זאגן, זי האט דאך קינדער, או, אדער, שמיאנו, דו קאנסט נישט זאגן זי האט ממאן געווען, ווייל ווען האט זי רעכט מיט דעם מאן צו זיין, דאס איז ווען זי ווערט א גדולה, און דא האט זי דאך געבוירן קינדער, איז דאך א סימן אז זי האט נישט ממאן געווען. ביז אהער האבן מיר געלערנט די דינים, יעצט גייט די משנה מפרש זיין די זאכן, נאר מיר וועלן יעצט כדי מען זאל זיך נישט מישן, וועלן מיר יעצט א נאמען געבן די פרויען מיט א', ב', ג', ד', וועט זיין לייכטער מיטצוהאלטן. כיצד פוטרות צרותיהן? וואס איז די טייטש אז די ערווה פטר'ט די צרה? היתה עס איז געוועזן בתו שמעון'ס טאכטער, או אחת מכל העריות אדער אנדערע עריות האלו פון דיע נשואות לאחיו האט חתונה געהאט צו ראובן'ען ולו אשה אחרת, און ראובן האט נאך א פרוי. ראובן האט שמעון'ס טאכטער, און ער האט נאך א פרוי, דיע פרוי וועלן מיר א נאמען געבן מיט דעם נאמען אלף. ומת. און ראובן איז געשטארבן, און ס'איז יעצט מערער נישט דא נאר שמעון אליין. זאגן מיר, כשם שבתו פטורה, אזוי ווי שמעון'ס טאכטער איז דאך פטור, די תורה האט זיך אויף אים גע'אסר'ט. כך צרתה פטורה איז דיע אלף, די צווייטע פרוי פון ראובן'ען איז אויכעט פטור, זי דארף נישט קיין חליצה, נישט קיין יבום, זי מעג חתונה האבן צו יעדער. דאס ווייסן מיר צרותיהן. ווי וועט זיין אז ס'איז געווען א דריטע ברודער לוי? הלכה צרת בתו, דיע אלף איז געגאנגען. ונישאת, זי האט חתונה געהאט לאחיו השני צו דעם צווייטן ברודער, זי האט חתונה געהאט צו לוי. ווייל לגבי דעם לוי איז דאך לוי וועלכע ער וויל קען ער נעמען, אבער מ'קען מייבם זיין נאר איינע, ווען לוי וויל קען ער מייבם זיין שמעון'ס טאכטער, ווען ער וויל קען ער גיין מייבם זיין די אלף. איך לערן אפ פון א פסוק מען קען איינע מייבם זיין, איז געגאנגען דער לוי און ער האט נישט מייבם געווען שמעון'ס טאכטער, נאר ער האט מייבם געווען די אלף, די אלף, זאגן מיר ולו אשה אחרת, און לוי האט נאך א פרוי וואס די פרוי הייסט בית, איז די אלף דאס איז א צרה און די בית, דאס איז צרה צרה, כשם שצרת בתו פטורה, די צרת בתו, די א' איז דאך געווארן געפטר'ט, ווייל דעמאלט ווען זי איז געפאלן לכתחילה ליבום איז עס דאך געווען אסור צו שמעון'ען, כך צרת צרתה פטורה, איז די בית איז אויכעט פטור. ווי וועט יעצט זיין, ס'איז געווען נאך א ברודער. יהודה. און יהודה האט געהאט א ברירה מייבם צו זיין סיי לוי'ס פרוי וואס ער האט פריער מייבם געווען די די אלף, און ער האט געהאט מייבם א ברירה מייבם צו זיין די בית, איז געגאנגען ער דער יהודה און ער האט מייבם געווען די בית, און ער האט געהאט נאך א פרוי, דיע פרוי וועלן מיר א נאמען געבן ד'. האָט מייבם געווען די גימל, וועלן מיר זאָגן, איז דאָס איז דער טייטש, אַפֿילו הן קוף, אַפֿילו עס איז דאָ הונדערט ברידער, דאָס הייסט, צרות, צרות, צרותיהן, איז אַלץ דער דין, אַז עס איז פּטור פֿון חליצה פֿון ייִבום. יעצט, פֿריִער האָבן מיר געלערנט אין דער משנה, נאך א דין אם מתה, זאגט יעצט די משנה, כיצד אם מתה צרותיה מותרות, וואס איז די טייטש אם מתה צרותיה מותרות? היתה אז ס'איז געווען בתו זיין טאכטער, שמעון'ס טאכטער, או אחת מכל עריות, איינע פון די אנדערע עריות, נשואות לאחיו, האט חתונה געהאט צו שמעון'ס ברודער צו ראובן'ען, ולו אשה אחרת. און ראובן האט געהאט נאך א פרוי אלה. מתה בתו איז געשטארבן שמעון'ס טאכטער או נתגרשה, אדער זי איז געווארן גע'גט. ואחר כך מת אחיו, נאכדעם איז דער ברודער געשטארבן. קומט דאך אויס אז בשעת זיקת יבום בשעת ראובן איז געשטארבן איז זי נישט געווען קיין צרת ערווה, צרתה מותרת איז די צרה מותר, ווי וועט אבער אויסקומען אז ראובן איז פריער געשטארבן און נאכדעם איז געשטארבן שמעון'ס טאכטער? דא קען ער נישט מייבם זיין, פארוואס? ווייל בשעת מעשה האט ער דאך נישט געקאנט מייבם זיין זיין טאכטער. האט דאס געפטר'ט די צרה, די אלף איז שוין אויף דער אלף דא דער איסור פון דער איסור פון אשת אח. פריער האבן מיר געלערנט א דין אז האט ממאן געווען, שטעלט זיך יעצט א שאלה, אז שמעון'ס א טאכטער האט געהאט חתונה געהאט צו ראובנ'ען, און זי איז געוועזן נאך א קטנה, זי האט נישט ממאן געווען, יעצט פאלט ליבום פאר שמעון'ען זיין טאכטער מיט נאך איינער, איז דאך די קידושין וואס ראובן האט געהאט אין זיין טאכטער איז נאר געווען רבנן'דיגע דין אין אזיין פאל, אבער מדין תורה איז דאך דאס נישט קיין קידושין. גיין זאגן מ'זאל פטר'ן די צרה, קען דאך שמעון'ס טאכטער נישט פטר'ן די צרה, פארוואס? ווייל מדין תורה איז דאך שמעון'ס טאכטער נישט ראובן'ס פרוי, וואלט לכאורה פשטות געדארפן אויסקומען אז ער זאל גיין מייבם זיין די צרה, אבער מענטשן ווייסן נישט, מענטשן זעהן פאר די אויגן אז ס'איז געפאלן ליבום א ערוה מיט א צרה, וועט מען קומען האבן א טעות און מ'עט זאגן א צרת ערוה קאן מען מייבם זיין, אבער פטר'ן אינגאנצן קאן איך דאך אויך נישט, ווייל זי איז דאך נישט קיין צרת ערוה, זאגט די משנה וכל היכולה למאן ולא מיאנה, די ערוה איז געווען אזעלכע וואס אירע קידושין איז נאר געווען מדרבנן, זי האט געקאנט ממאן זיין אבער זי האט נישט ממאן געווען, איז מצד דין תורה וואלט געמעגט די צרה מייבם זיין, נאר כדי מען זאל נישט זאגן א צרת ערוה איז מען מייבם, און פטר'ן ולא כלום קען איך דאך נישט ווייל די צרה איז דאך זקוק. איז צרתה די צווייטע פרוי וואס דער ראובן האט, חולצת גיט מען חליצה דאס איז מדין תורה, ולא מתייבמת דאס איז מדרבנן. רשי. רשי די צווייטע שורה פון די ברייטע, ואי אתה יכול לומר, פארוואס קען איך נישט זאגן בחמותו און באם חמותו קען איך נישט זאגן אז איילונית אדער מיאנה, איך קען נישט זאגן איילונית שכבר ילדו זיי האבן דאך שוין געבוירן מאחר פון אנדערן קודם שנישאו לאחיו איידער זיי האבן חתונה געהאט צום ברודער, הילכך לאו איילונית קען איך דאך נישט זאגן איילונית ומיאון נמי ליכא איך קען אויך נישט זאגן קיין מיאון שהרי גדולות הן זענען דאך שוין גדולות. ואין ממאנת אלא יתומה קטנה, מיאון קאָן נאָר זיין ווען זי איז אַ יתומה קטנה, כדמפרש לקמן בפרק בית שמאי. וואָס זשע הייסט דאָס, צרה, אַז ס'איז געפאַלן צו אים ליבום די ערווה, און ער האָט געהאַט נאָך אַ פרוי וואָס איז נישט קיין ערווה, און דאָ רעדט זיך, ס'איז געווען נאָר צוויי ברידער, זאָגן מיר, כשם שבתו פטורה, שהרי אסורה עליו, די טאָכטער איז דאָך צו אים אסור. ואין שם אח, עס איז נישט דא קיין ברידער אלא הוא, נאר ער, דעמאלט איז זי געפטר'ט, כך צרתה פטורה כדיליף בגמרא, ווייל אויב ס'איז דא נאך א ברידער, איז דאך ביי דעם אנדערן ברידער זי דאך נישט קיין ערוה, איז דארף דער אנדערער ברידער אדער מייבם זיין, אדער געבן חליצה, דא גייען מיר לערנען דעם פאל, אז ראובן האט שמעון'ס טאכטער, און ראובן איז געשטארבן, אן קינדער, און ער האט נאך א פרוי, און ס'איז געווען נאך א ברודער לוי, הלכה צרת בתו, איז געגאנגען צרת בתו, און מיר האבן א נאמען געגעבן א', וניסת האט חתונה געהאט לאחיו השני, צו וועמען? צו לוי. דהיכא איי מ'האט דאך געלערנט אין די משנה אז די ערוה פטר'ט צרותיהן, דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען ס'איז נישטא נאך קיין ברודער, דהיכא דיש אח אחר ששתיהן מותרות לו אויב ס'דא נאך א ברודער וואס ביידע זענען מותר אינה פטורה זענען זיי נישט פטור שהרי יש כאן מצוות יבום ומתייבמת האחת איז אז דעמאלט איינע מייבם והשניה פטורה פארוואס איז מען מייבם נאר איינע דכתיב שטייט אין פסוק את בית אחיו זאגן מיר בית אחד הוא בונה ער בויט נאר איין הויז ולא שתיים נישט צוויי. ואם יבם האחד, דער לוי איז געגאנגען און האט מייבם געווען את צרת בתו, ניט שמעון'ס טאכטער, נאר צרת בתו די אלף, ולו אשה אחרת, און האט געהאט א צווייטע פרוי וואס הייסט בית, ומת בלא בנים, וחזרו ונפלו לפניו, פאלט יעצט פאר שמעונ'ען אי די אלף, וואס איז די צרה און אי די בית, די צרת ערווה, כשם שצרת בתו פטורה. שנאסרה עליו אין אמת'ן יעצט פאלט דאך נישט ליבום צו אים די טאכטער, נאר ס'פאלט פאר אים אלף און בית פון לוי'ן, זאגן מיר אבער אזוי ווי די אלף איז אסור צו אים משעת נפילת אחיו הראשון, ווען ס'איז געפאלן ווען ראובן איז געשטארבן שנפלה עם בתו לפניו, ס'איז דאך געפאלן מיט א טאכטער, ופטרתה בתו ממנו, האט דאך די טאכטער גע'פטר'ט די אלף. ממילא איז די אלף יעצט געווארן והרי היא עליו כאשת אח שיש לה בנים, איז שוין די אלף אויך געווארן א ערווה ואסורה לו עולמית, ממילא טוט דאס אויף כך צרת צרתה, אשת אחיו השני האחרת די בית, די פרוי וואס לוי האט געהאט, וואס די בית איז נאך קיינמאל נישט געפאלן ליבום, פטורה איז פטור שזו פוטרתה, וטעמא יליף בגמרא, די גמרא לערנט אפ א טעם,

ונתייבמה לאחיו השלישי ולו אשה אחרת, ער האט געהאט א פרוי מיר וועלן א נאמען געבן ג ומת בלא בנים, נאכער פאלט ליבום פאר שמעונ'ען ב די צרת צרה, און אויך ג פון יהודה שתיהן נאסרות על זה, איז שוין געווארן גע'אסר'ט. וכן לעולם ווי איז אבער אז דעמאלט אויב ס'איז געוועזן אז ס'איז געשטארבן פריער די ערווה צרתה מותרת להתייבם לו פארוואס שרי בשעת זיקת יבום בשעה ס'איז געווארן צוגעבינדן מייבם צו זיין אינה צרתה ווייל די ערווה איז דאך געשטארבן איידער ס'איז געשטארבן דער מאן דער ברודער. נאך א דין שטייט אז עס איז נישט געווען קיין מיאון וכל היכולה למאן, כגון צום ביישפיל שהערווה קטנה, די ערווה איז א קטנה, ויכולה למאן, זי קען ממאן זיין, ולא מיאנה און זי האט נישט ממאן געווען, רעדט זיך דאך אז די קידושין דער ערווה איז געווען קידושין נאר מדרבנן, ומת אחיו. הואיל וויבאלד וקידושיה אינו אלא מדרבנן, ווייל איך זאג זי קען ממאן זיין, איז די קידושין נאר דרבנן, אויב קידושין מן התורה קען מען נישט ממאן זיין, וזיקת נפילתה מדרבנן זי נאר צוגעבינדן מדרבנן, אינה פוטרת צרתה מן החליצה, פטרט זי נישט פון חליצה, ולהתייבם אסורה, די צרה מיבם זיין טאר מען נישט.

דף י"ג עמוד א' איז דא נאך א משנה אז ס'איז דא נאך זעקס עריות, וואס די עריות חמורות מאלו זענען הארבער פון די עריות וואס באשטייט זייער הארבקייט ווייל זיי קענען נישט חתונה האבן צו די ברידער מן האב. למשל, אחות אביו, אזוי ווי צו אים א ערווה איז צום ברודער אויך ערווה, איז פופצן און זעקס איז איין און צוואנציג, אבער אין אמת'ן איז עריות וואס זענען אסור אלס משפחה איז נישט דא מער ווי אכצן. ס'דא נידה איז א ערווה, אשת איש איז א ערווה, דאס קומט דאך נישט אלס משפחה'שאפט. אלס משפחה'שאפט וועל מיר עס איינטיילן אין דריי מדריגות, ס'דא א נידריגערע דור, אין נידריגערן דור איז דא זיבן עריות, ווי די משנה הייבט זיך אהן, בתו בת בתו בת בנו, בת אשתו בת בתה בת בנה, איז זעקס, און כלתו איז זיבן, אין דעם דור וואס איז גלייך מיט אים איז דא דריי עריות, אחותו, אחות אשתו אשת אחיו, האב מיר זיבן אין נידריגערן דור, און דריי אין זעלבן דור, איז צוזאמען צען, יעצט א עלטערע דור, איז דא אכט, חמותו אם חמותו אם חמיו, נאכהער איז דא אמו און אשת אב, און אחות אב, און אחות אם, און די זאכן אחות אב און אחות אם איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א ברודער פון איין טאטן צו פון איין מאמען, ס'איז דא נאך א ערווה, אשת אחי אביו, דאס איז דווקא ווען עס איז מן האב. איז צוזאמען העכערן דור אכט, אכט און צען איז אכצן, אויב אזוי ווי האבן מיר דא פופצן און ווייטער זעקס איז איין און צוואנציג, נאר אין אונזער משנה איז נישט פארהאנען קיין פופצן נאר פערצן, ווייל אשת אחיו מאמו און אשת אחיו שלא היה בעולמו ביידע איז דאך די זעלבע ערווה אלס אשת אח, די זעלבע זאך איז פון די פופצן האבן מיר נאר פערצן, אין דער אנדערע משנה ווערט אויסגערעכנט זעקס, אין אמת'ן קומט צו נאר פיר נייע, ווייל דארט ווערט דערמאנט אשת אחיו, וואס איז דא בנים, דאס ווערט דאך שוין דא דערמאנט, אשת אח, אויך ווערט דארט דערמאנט אחותו מאביו, דאס איז נישט קיין נייע ערבה, דא ווערט דאך דערמאנט אחותו מאמו, ממילא איז דארט דא נישט זעקס נאר פיר,